צו פרעגן די סתירה אין דף ל"א עמוד ב', אז אין די משנה שטייט אז א בא על אחותו איז משלם קנס, אין די משנה מסכת מלקות שטייט א בא על אחותו איז לוקה, אונז ווייסן ס'איז דא א דין פון כדי רשעתו, אין אדם לוקה ומשלם, משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות, איז דאך א סתירה דא אין אונזער משנה שטייט אז מען צאלט קנס, וואס לכאורה אויב אזוי אז מען צאלט קנס וואלט מען נישט געווען לוקה, אין די משנה מלקות שטייט אז מען איז לוקה, איז דאך א סתירה אין די משנה. און ביי אונז אין די משנה מסכת מלקות, אויף דעם האט די גמרא געזאגט באריכות צוויי תירוצים א תירוץ פון עולא א תירוץ פון רבי יוחנן, דאס איז נתבאר געווארן אין דף ל"א און דף ל"ב ריש לקיש זאגט נאך א תירוץ, ריש לקיש וויל זאגן הא מני, אונזער משנה קומט אויס ווי ר' מאיר, דאמר וואס די שיטה פון ר' מאיר אין מסכת מלקות דף ד' איז לוקה ומשלם, ר' מאיר האלט נישט פון די כלל אז אין אדם לוקה ומשלם, די גמרא האט געהאלטן די הוה אמינא אז פונקט ווי ר' מאיר האלט נישט פון די כלל אז אין אדם לוקה ומשלם, האלט ער אויך נישט פון די כלל פון קם ליה בדרבה מיניה אז אין אדם מת ומשלם, פרעגט די גמרא אויב אזוי אי ר' מאיר אפילו בתו נמי אפילו ווען ס'איז א בא על בתו וואס דעמאלטס איז דא א חיוב מיתה א מיתת בית דין די תנא פון אונזער משנה האלט דאך נישט ווי ר' נחוניא בן הקנה ער האלט דאך אז נאר מיתת בית דין איז דא א דין פון קם ליה בדרבה מיניה אין די משנה דא שטייט דאך אין דף ל"ו עמוד ב' אז א בא על א בתו איז מת ואינו משלם קנס ווייל אין אדם מת ומשלם און טאמער דו זאגסט אז ר' מאיר איז די תנא פון אונזער משנה וואלט געדארפט זיין אז ער האלט יא דארף מען צאלן קנס און ר' מאיר האלט דאך נישט פון די כלל, זאגט די גמרא וכי תימא ווילסטו מחלק זיין אז ר' מאיר לוקה ומשלם אית ליה, אבער מת ומשלם לית ליה, איז ולא והתניא ס'איז געלערנט אין א ברייתא, אין די ברייתא שטייט אז גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבודת כוכבים, אדער גנב שור הנסקל וטבחו, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, דברי ר' מאיר וחכמים פוטרין, די גמרא האט פארשטאנען פארוואס פטר'ן די חכמים פון תשלומי ארבעה וחמישה, ווייל בהיות אז דער גנב ווען ער שעכט לעבודה זרה אדער ער שעכט לעבודת כ ק אדער בשבת ווערט ער דאך מחויב מיתה, אויף די פעולה וואס ער טוט, צו ווייל ער איז עובר אויף א מלאכה אין שבת, צו ווייל ער שעכט לעבודה זרה, איז ער עובד עבודה זרה, און ממילא וויבאלד אין אדם מת ומשלם, קם ליה בדרבה מיניה, וועגן דעם פטר'ן די חכמים פון תשלומי ארבעה וחמישה, און ר' מאיר וואס דינגט זיך, לכאורה ווייל ר' מאיר האלט אז פונקט ווי אין אדם לוקה, פונקט ווי ר' מאיר האלט אז לוקה ומשלם, ער האלט נישט פון די כלל אז אין אדם לוקה ומשלם, האלט ר' מאיר די זעלבע זאך, אדם מת ומשלם, און ער האלט נישט פון די כלל פון אין אדם מת ומשלם קם ליה בדרבה מיניה, דעם זאגט די גמרא דאס איז נישט פשט אין דער ברייתא, לעולם ר' מאיר איז מסכים אז אין אדם מת ומשלם, ער איז מסכים צו דער כלל פון קם ליה בדרבה מיניה, און נאר וואס דען דער פשט אין דער ברייתא איז, די גמרא ברענגט אראפ בשם כמה אמוראים בשם רבי יוחנן, אז דער ברייתא רעדט מען בטובח על ידי אחר, אז דער גנב אליינס איז נישט דער טובח, דער גנב האט געשיקט א שליח איינער זאל טובח זיין פאר אים דער חפץ הגנוב, איז ממילא וועגן דעם איז דאך נישטא קיין חיוב מיתה אויף דער גנב ווייל ער למעשה האט נישט געשחט'ן די בהמה לעבודה זרה, ער האט למעשה נישט געשחט'ן אין שבת, איז ממילא וועגן דעם האלט ר' מאיר אז ער דארף צאלן ד' וה', און די פשט פון די חכמים איז די גמרא שפעטער מסביר א מחלוקת איז שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה צו נישט, אויף דעם פרעגט די גמרא א קשיא וכי זה חוטא וזה מתחייב, דהיינו די קשיא פון די גמרא איז ווי רשי מסביר אז ווייסט מען דאך אז אין אין שליח לדבר עבירה, א מענטש ווערט נישט נענש אויף א עבירה וואס וואס וואס וואס וואס איינער האט געטוהן בשליחותו, ממילא איז אויב אזוי איז איז אפילו אויב ער האט געהייסן די גנב צו גיין שעכטן די שור אדער די שה, און די גנב האט געשאכטן אים בשליחותו וואלט ער נישט געדארפט צאלן די משלח וואלט נישט געדארפט צאלן קנס אויף די מעשה טביחה פון די שליח, און ווי קענסטו מיישב זיין אז די פשט אין די ברייתא רעדט מען אז די גנב ווערט מתחייב תשלומי ארבעה וחמישה וויבאלד ער האט וויבאלד די די די שליח האט האט געשאכטן די בהמה בשליחותו. אויף דעם ענטפערט די גמרא אמר רבא אמר רחמנא וטבחו או מכרו מה מכירה על ידי אחר אף טביחה על ידי אחר, על כל פנים די תירוץ פון רבא איז אז ביי טביחה ומכירה איז אנדערש ווי כל התורה כולה אפילו בדרך כלל אין שליח לדבר עבירה, און ביי טביחה ומכירה איז יא דא שליחות לדבר עבירה, ממילא וויבאלד דער משלח האט דאך געשיקט די שליח צו גיין טובח זיין די חפץ הגנוב, ווערט ער מחויב בארבעה וחמישה. און די גמרא ברענגט נאך מקורות פון וואו ס'לערנט זיך אפ דער דין אז אפילו בדרך כלל איז אין שליח לדבר עבירה, אבער ביי חפץ הגנוב לגבי די חיוב פון טביחה ומכירה, די חיוב פון ד' וה' איז יא דא שליחות. יעצט רש"י איז מסביר די גמרא'ס קשיא וכי זה חוטא וזה מתחייב איז רש"י מסביר והא קיימא לן בקידושין דף מ"ב עמוד ב' אז אין שליח לדבר עבירה, פרעגט רב עקיבא אייגער פארוואס דארף רש"י גיין ברענגען די גמרא אין קידושין מיניה וביה פון אונזער סוגיא אליינס איז דאך מוכח אז אין שליח לדבר עבירה די קשיא איז דאך פארוואס, ווייל די גאנצע תירוץ פון די גמרא איז דאך געווען אז פארוואס האט ער נישט קיין חיוב מיתה, וואס דעמאלס וואלט געווען די דין אז די חיוב מיתה וואלט אים געפטר'ט פון תשלומין, ווייל וויבאלד ער האט טובח געווען איז דאך על ידי שליח, און ער אליינס האט נישט געמאכט די טביחה, ממילא איז ער נישט מחויב קיין מיתה. אבער טאמער וואלט געווען די דין אז יש שליחות לדבר עבירה, וואלט דאך דעמאלטס געדארפט אויסקומען אז אז ער וואלט יא געווען געווארן מחויב מיתה, פונקט אזוי ווי ער ווערט מחויב די ד' וה', די חיוב פון ד' וה', מען זעט נאר אין די סוגיא, על כרחך אז די גמרא ביי אונז האט געוואוסט אז אין שליחות לדבר עבירה, און ממילא וואס דארף רשי דארפן גיין צו ברענגען די גמרא אין קידושין אז אין שליחות לדבר עבירה, ווען די מיניה וביה פון אונזער סוגיא איז מוכח אז אין שליחות לדבר עבירה, און בהיות רשי איז דאך א מפרש, בדרך כלל רשי דארף נישט ברענגען ממרחק תביא לחמו, אויב פון די עצם סוגיא אליינס איז מוכח אז אין שליח לדבר עבירה. און אויף דעם ענטפערט רבי עקיבא אייגער אז אין אונזער סוגיא קען מען רעדן אז ער האט אים געשיקט בשליחותו, האט ער, דער משלח האט געמאכט א שליח ער זאל גיין שעכטן דער חפץ הגנוב, אבער ער האט אים נישט געמאכט א שליח צו גיין שעכטן אין שבת, ער האט אים נישט געמאכט א שליח צו גיין שעכטן לעבודה זרה, ער האט אים סתם געשיקט א שליח צו גיין שעכטן סתם, איז דעמאלטס אוודאי קומט נישט אריין די נושא פון שליחות בנוגע שבת און בנוגע עבודה זרה, אפילו אויב יש שליחות לדבר עבירה, איז אבער ער איז נישט קיין שליח פאר אים נאר בנוגע צו שעכטן די בהמה, די עוולה פון גיין שעכטן די חפץ הגזול, די חפץ הגנוב, אבער נישט בנוגע די שחיטה בשבת די שחיטה עבודה זרה, ממילא איז מיניה וביה פון אונזער סוגיא נישט מוכרח אין שליח לדבר עבירה, מען קען לערנען פשט אין אונזער סוגיא וואס אויף דעם איז נישט דא קיין שליחות ווייל ער האט אים נישט געמאכט א שליח אויף דעם, ממילא די גאנצע נידון פון אונזער סוגיא. איז בנוגע די חיוב פון ד' וה', אויף דעם פרעגט די גמרא א קשיא וכי זה חוטא וזה מתחייב, זאגט רש י אז די גמרא'ס קשיא איז פאר אין שליח לדבר עבירה, זאגט רש י וואו זעט מען אזא כלל אז אין שליח לדבר עבירה, אויף דעם זאגט רש י אזוי שטייט אין די גמרא אין קידושין דף מ ב עמוד ב' אז אין שליח לדבר עבירה, אבער באמת קען מען ענטפערן די קשיא פון ר' עקיבא אייגר באופן אחר. ס'איז באקאנט א גרויסע יסוד פון די אחרונים, די גדולי האחרונים זענען מייסד די בית מאיר אין אבן העזר אין סימן ה', די חתם סופר אין עטליכע פלעצער, אין תשובות חתם סופר אורח חיים סימן פ ד, סימן ר א און חושן משפט סימן ק פ ה, זיי זענען מסביר אז לענין חילול שבת איז בכלל נישט שייך די סוגיא פון שליחות, און אפילו זיי רעדן דארט בנוגע אפילו בדרך כלל ווייסט מען אז אין שליחות לנכרי, אבער לחומרא לגבי כמה דינים זאגט מען יא שליחות לנכרי, אויף דעם זאגט די חתם סופר מיט די בית מאיר אז דאס איז נישט שייך לגבי איסור שבת, ווייל זאגן זיי זאגן זיי אזוי און די סברה פון זיי איז אז די אלעס איז ווען איז שייך די סוגיא פון שליחות, דאס איז נאר ווען א מענטש למשל טוט א געוויסע פעולה אדער איז מפעיל א געוויסע חלות אדער אפילו סתם א פעולה, א פעולת רציחה, וואס דא איסור צו, נאר למשל, ס'איז דא א איסור צו גיין הרג'ענען א מענטש, אויב ער שיקט א שליח צו גיין יענעם הרג'ענען, איז טאמער מען זאגט יש שליח לדבר עבירה, די פשט איז, אז ס'ווערט נחשב די פעולת הרציחה וואס די משלח האט געטוהן, ווערט מתייחס צו די משלח. אבער דאס איז אלץ שייך ביי זאכן וואס די תורה'ס קפידה איז קיינמאל נישט געווען אז די גוף האדם זאל גיין מאכן די רציחה, זיין גוף, נאר וואס דען די קפידה איז אז. ער זאל נישט גיין מאכן א מעשה רציחה, נאר וואס דען, טאמער ס'איז דא שליחות, איז די מעשה וואס וואס יענער האט געטון בעבורו, ווערט מתייחס צו די די מעשה פון די שליח ווערט מתייחס צו די משלח. אבער לענין שבת, די עיקר קפידת התורה איז אז די גוף האדם, די פיזיקעל גוף האדם זאל זיין ינוח, ער זאל רוען. נישט די פעולה, לומדות עט נישט קענען דא, אפילו מיט דעם א לומד'ישע מושג פון שליחות, אז די מעשה ווערט מתייחס צו אים, אבער במציאות איז זיין גופו געווען נח בשבת, ממילא איז אפילו אויב יש שליח לדבר עבירה, און ווען איינער וואלט אים געשיקט א שליח צו גיין מחלל שבת זיין, וואלט דער משלח נישט עובר געווען, ווייל הגם די מעשה ווערט מתייחס אליו, אבער למעשה איז ער נישט עובר, ווייל למעשה איז גופו נח, ממילא איז וועגן דעם זאגן זיי איז נישט שייך אפילו אפילו לחומרא זאגט מען שליחות לנכרי אבער דאס איז נישט שייך ביי חילול שבת ווייל ביי חילול שבת איז נישט דא די סוגיא פון שליחות ממילא לפי דבריהם איז לכאורה קען מען מסביר זיין די גמרא זייער פשוט אז פון אונזער גמרא מיניה וביה איז נישט דא קיין ראיה אז אין שליח לדבר עבירה ווייל אפילו ווען ער וואלט אים געשיקט דירעקט צו גיין עובר זיין אויף חילול שבת, איז דאס וואס דער משלח איז נישט עובר, איז נישט ווייל אין שליח לדבר עבירה, ווייל נאר ווייל למעשה איז גופו נח, אפילו אן די דין פון אין שליח לדבר עבירה. ממילא איז די גמרא'ס שאלה פארוואס איז מען מחיוב על הטביחה, דאס איז שוין מצד די סוגיא אין קידושין ווי רש י איז מסביר וואס דארט שטייט די כלל אז אין שליח לדבר עבירה. על כל פנים די גמרא ענטפערט אז ביי טביחה ומכירה ברענגט די גמרא כמה וכמה לימודים אז מען איז מרבה שליחות אז ביי חיוב פון ד' וה' איז יש שליחות לדבר עבירה, דער רמב ם אין הלכות גניבה אין פרק ג' הלכה ו' זאגט דער רמב ם אם שלח שליח לשחוט ושחט בשבת מתחייב, די משנה למלך איז מדייק אז די לשון הרמב ם איז משמע אז דווקא ווען ער שיקט א שליח בסתם

וואס מ'טאר נישט, חוץ פון די איסור פון טובח זיין א חפץ הגנוב, איז אויך דא נצטרף געווארן א צווייטע איסור, וואס טייטש איז די איסור פון שבת, איז דעמאלטס זאגט די משנה למלך, האלט די רמב ם, וועט ער נישט, וואלט ער נישט, ווערט ער נישט מחיוב קיין ד' וה' אויך נישט, ווייל וויבאלד די שליחות ווערט בטל, מצד די איסור פון שבת, ווייל די איסור פון שבת איז נישט נתרבה געווארן קיין שליחות, נאר ביי די איסור, בדרך כלל פסק'נט מען דאך אז אין שליח לדבר עבירה, איז יעצט ווערט נישט צוגעשטעלט די מעשה ווערט נישט מתייחס אליו, ווערט עס שוין בטל אויך כלפי די חיוב פון ד' וה'. און ער ברענגט אז ענליך צו דעם זעט מען אין רמב ם אין הלכות מעילה אין פרק ז' הלכה ב', אונז ווייסן דאך אז די גמרא זאגט אין קידושין די סוגיא פון אין שליח לדבר עבירה, אז מעילה איז אויך איינע פון די פלעצער וואס די תורה האט מרבה געווען אז ס'איז דא שליחות לדבר עבירה, דעם זאגט דער רמב ם ס'איז אלץ נאר כשלא נתערב עמו איסור אחר, אבער טאמער ס'איז נתערב עמו איסור אחר מלבד פון די איסור פון מעילה, איז דעמאלטס זאגט מען נישט אז לגבי די איסור מעילה וועט יא זיין שליחות, נאר בהיות אז די אז די מעשה קען מען נישט די די מעשה פון די שליח קען מען נישט מייחס זיין אחריו, בהיות ס'איז נצטרף דא א איסור אחר וואס כלפי דעם איז אין שליח לדבר עבירה, איז אפילו כלפי די איסור וואס איז דא שליחות, ווערט שוין בטל די גאנצע שליחות. די דוגמא פון די רמב ם איז ווען איינער שיקט א שליח צו ברענגען פאר אים בשר עולה, וואס חוץ פון די איסור פון מעילה, איז דא א איסור צו עסן בשר עולה, א עולה באלאנגט צו זיין כולו כליל, אויף דעם זאגט די רמב ם, איז אפילו לגבי מעילה איז היינט אין שליח לדבר עבירה. דאס איז די שיטה פון די משנה למלך וואס מדייק פון די רמב ם אין יד החזקה. מאידך די טור חושן משפט אין סימן ש ס ברענגט בשם די רמב ם אז ביי די חיוב פון טביחה און מכירה איז אפילו אויב ער שיקט א שליח און ער שיקט זיין שליח צו גיין שוחט זיין דירעקט אין שבת אפילו אין אזא מין פאל איז דא שליחות לגבי די חיוב פון ד' וה', ווייל לגבי די חיוב פון ד' וה' איז נתרבה געווארן אז יש שליחות לדבר עבירה, אפילו נתערב עמו איסור אחר איז אין הכי נמי, כלפי די איסור פון שעכטן בשבת אוודאי איז באקומט נישט די משלח די עונש אויף די איסור פון שבת, אבער נוגע די חיוב פון ד' וה' טראגט ער יא די אחריות און די עונש אויף דעם וואס דער שליח זיינער האט גע'שחט'ן די בהמה, און ער איז מחויב ד' וה'. און אזוי זאגט אויך דער שער המלך איז אויך אזוי מדייק פון די לשון הרמב ם אין פירוש המשניות אין בבא קמא פרק ז' משנה ב', וואס דער רמב ם זאגט דארט אז שמתחייב כשנתן לאחר לשחוט ביום הכיפורים, און משמע אז ער הייסט אים דירעקט שחט'ן אין יום כיפור, און אפילו הכי ווערט ער מתחייב ד' וה', ווייל אפילו אויב ער באגייט די איסור פון יום כיפור איז קומט זיך אים נישט קיין חיוב כרת, ווייל אין שליחות לדבר עבירה, אבער בנוגע ד' וה' איז יש שליחות לדבר עבירה. בביאור דברי הרמב ם אין פירוש המשניות און די שיטה פון דעם טור חושן משפט בשם די רמב ם איז עמיר קודם מקדים זיין די גמרא אין קידושין דף מ ג עמוד א' שטייט דארט אז לויט בית שמאי לויט שמאי הזקן איז מעילה און טביחה ומכירה און זענען ב' כתובים הבאים כאחד וואס דארטן איז ב' כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים וואס דארטן דארטן איז אנדערש ווי בכל התורה כולה וואס בדרך כלל איז אין שליח לדבר עבירה און דארטן איז יש שליח לדבר עבירה איז אבער דער רמב ם אין הלכות מעילה אין פרק ז' הלכה ב' דער לשון הרמב ם איז כל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה חוץ פון מעילה מלבד מעילה

איז בדרך כלל בכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה איז מוקשה מאוד, ווייל אונז האמיר דאך טביחה ומכירה און שליחות יד. אויף דעם ענטפערט דער מהריט אין מסכת קידושין, דארט אין סוגיא אין דף מ ג די סוגיא פון אין שליח לדבר עבירה, ענטפערט ער א מורא'דיגע יסוד, אז די כוונה פון די רמב ם איז אז ביי שליחות יד, זאגט ער, איז די חיוב נישט די ריבוי וואס, שטייט דאך, ער מסביר דארט פון ווי די רמב ם נעמט עס, די רמב ם האט עס געבויט אויף סוגיית הגמרא, אבער באמת ביי שליחות יד איז אויכעט אין שליח לדבר עבירה, זאגט ער ס'איז נישט נתחדש געווארן ביי שליחות יד אז טאמער די שומר שיקט א שליח צו שולח יד זיין בפיקדון איז ווערט די מעשה פון די שליח מתייחס צו די משלח צו די שומר און ס'כאילו די שומר האט שולח יד געווען. דאס איז נישט די גדר. נאר די גדר הדברים איז אז די תורה זאגט אז ער ווערט מתחייב אויף דעם וואס ער האט פושע געווען אז ער האט געשיקט א שליח און דורך דעם איז געווארן נגרם א נזק צו די חפץ וואס ער היט אפ, דאס אליינס איז דער מחייב. און ס'איז נישט תלוי בכלל בגדרי השליחות. ס'איז נישט די פשט, איך דארף נישט זאגן טאקע אז די מעשה פון די שליח איז זיך מתייחס כאילו ער האט שולח יד געווען, נאר דאס אליינס איז א ווייעלעישן און א פגיעה אין די חובת השמירה אז ער איז פושע אז ער אז דורך אים ווערט במציאות נגרם א נזק ווייל ער איז למעשה דער וואס האט גורם געווען אז בעבורו איז איינער געגאנגען און שולח יד געווען בפיקדון ממילא זאגט די מהריט וועגן דעם האלט דער רמב ם אז ביי שליחות יד ווערט ער מתחייב אפילו דורך א גוי און אפילו דורך א קטן, וואס דורך א גוי און א קטן איז דאך אין שליחות לנכרי און אין שליחות לקטן, על כרחך ווייל די גדר הדברים ביי שליחות יד איז נישט אז ביי שליחות יד איז דא שליחות לדבר עבירה, נאר די גדר הדברים איז ער ווערט מתחייב במה שפשע לשלחם און האט גורם געווען די נזק צו געשען, ממילא איז עס בכלל נישט תלוי מיט גדרי שליחות, ממילא וועגן דעם ווערט מתחייב אויכעט דורך א נכרי דורך א קטן, און די זעלבע זאך זאגט די מהריט ביי טביחה ומכירה, די תורה האט מחייב געווען דאס אז ער איז נהנה מהבשר אדער מהדמים פון די גניבה וואס ער האט געמאכט, נישט נאר די עוולה פון די גניבה, ער האט נאך הנאה פון די בשר און די דמים, דאס איז די תורה מקפיד געווען, ממילא וויל ער טענה'ן הוא הדין ווען ער וועט טובח זיין דורך א קטן וואס איז נישט קיין בר שליחות וועט אויך זיין חייב וועט אויך זיין די משלח חייב, אז ס'איז בכלל נישט תלוי מיט גדרי השליחות, און אזוי שטייט אויך אין הפלאה ביי אונז אויפן פלאץ און ער ברענגט עס אביסל ארויס אביסל שטערקער אז די חיוב ביי ב ביי ד' וה' אויפן גנב, איז ווייל ער האט גורם געווען די טביחה, די חיוב איז נישט ווייל די מעשה הטביחה פונעם שליח ווערט מתייחס צו דיר, ניין, נאר די חיוב איז ווייל וויבאלד למעשה יענער איז דאך דיין שליח, קומט אויס וועגן דיך, דו האסט גורם געווען די טביחה אויף די חפץ הגנוב, דאס איז די חיוב, אזוי טוט אויך די נתיבות ביי אונז אויפן פלאץ אין בית יעקב, און באמת וועגן דעם טאקע דארף די גמרא האבן כמה וכמה פסוקים אז די משלח איז חייב, ווייל פשט איז. וואס מ'וויל ארויסברענגען פון די פסוקים אז נישט נאר ווען יענער איז א בר תורת שליחות אפילו איינער וואס איז נישט קיין בר שליחות ממילא דאס איז אזא און וואס טאקע פשט אפילו איינער וואס איז נישט קיין בר שליחות וועל איך זיין חייב טאמער די גנב האט געשיקט יענעם צו גיין טובח זיין ווייל די חיוב איז טאקע נישט בתורת שליחות די חיוב איז ווייל ער האט למעשה גורם געווען די נזק און די און און און די נזק און די גניבה פון די טביחה האט ער גורם געווען צו די חפץ וואס ער האט גע'גנב'עט. ממילא לויט דעם זאגט די קצות החושן, סימן רצ ב, אז דאס איז פשט אין די דעת הטור בשם די רמב ם. אז די דעת הטור בשם הרמב ם איז אז אפילו אויב האט אים געשיקט א שליח צו גיין שעכטן אין שבת איז ער חייב, זאגט ער די פשט איז ווייל לענין טביחה ומכירה איז די קשיא דאך געווען א לכאורה וויפיל ס'נתערב עמו איסור אחר, זאגט דאך די רמב ם אין הלכות מעילה איז דעמאלטס וויבאלד אויף די אנדערע איסור איז נישט נתרבה געווארן שליחות לדבר עבירה, ווערט ווערט דאך נישט מתייחס די מעשה צו אים, אויב אזוי איז הוא הדין כלפי די ד' וה' אדער כלפי די מעילה ווי די רמב ם רעדט דארט, וועט נישט היינט זיין קיין שליחות, סאו וואס איז א חילוק כלפי די חיוב פון ד' וה', אויף דעם זאגט ער אז ביי מעילה אויב ס'דארף צוקומען צו א מעשה שליחות, אויף דעם זאג איך ווייל ס'נתערב עמו איסור אחר, איז ממילא קען מען נישט מייחס זיין די מעשה. צו די משלח, איז אפילו כלפי מעילה ווערט שוין היינט נישט מתייחס די מעשה צו די משלח, מה שאין כן לענין טביחה ומכירה האבן דאך גערעדט, איז נישט תלוי בכלל בגדרי השליחות, ס'איז תלוי דאס אז למעשה איז די זאך גע'שחט'ן געווארן מחמתו, וועגן אים, ממילא גייט מיך נישט אן אז די שליחות איז בטל מצד די איסור שבת, ממילא וועגן דעם איז אפילו אויב ער הייסט אים שעכטן אין שבת, טאמער ער איז געגאנגען שחט'ן בגרמתו איז די חפץ הגנוב גע'שחט'ן געווארן, איז ער מחויב אויף ד' וה', ווייל עס דארף בכלל נישט צוגיין מיט גדרי השליחות, און אזוי טוט אויך די הפלאה ביי אונז דא אויפן פלאץ, אבער לכאורה די עיקר דברי המהרי ט איז לכאורה נסתר פון די גמרא ביי אונז בהמשך, ווייל די גמרא ביי אונז בהמשך פרעגט א קשיא מתקיף לה מר זוטרא מי איכא מידי דאילו עבד איהו לא מיחייב ועבד שליח מיחייב, ס'טייטש אז אויב די משלח, די גנב אליינס, וואלט עס געווען געטוהן, וואלט ער נישט געווען מחויב בד' וה', מה שאין כן ווען די שליח, ווען די שליח איז דער וואס טוט עס, דעמאלטס ווערט די גנב יא מתחייב בד' וה', וואס הייסט די גמרא'ס קשיא איז, אז די שחיטת הבהמה בשבת דארט די גנב אליינס וואלט איך דיך געווען נישט מחייב געווען בארבעה וחמישה, ווייל קם ליה בדרבה מיניה, און ממילא קען נישט זיין אז ווען איינער טוט עס בשליחותו זאל דאס אים קענען מחייב זיין, די גמרא ענטפערט ניין, אז בעצם די שחיטה וואלט אים יא מחייב געווען, נאר ס'איז א זייטיגע זאך פון קם ליה בדרבה מיניה. אבער על כל פנים פשטות וואס איז געווען די שאלה פון די גמרא, פשטות די גמרא'ס שאלה איז געווען אז ס'איז נישט שייך קיין שליחות אויף א מעשה וואס דו אליינס קענסט נישט טון, כעין ווי די גמרא זאגט אין נזיר און אין כמה מקומות, כל מילתא דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליח, אבער דאס איז אלץ לכאורה אויב מ'דארף צוקומען צו גדר השליחות, אבער לויט די מהרי ט אז מ'דארף נישט צוקומען צו גדר השליחות, נאר דאס וואס ס'איז גע'שחט'ן געווארן מחמת ער האט גורם געווען די שחיטה איז גענוג אים צו מחייב זיין בחיוב ד' וה', סאו וואס גייט מיך אן אז איהו לא מצי עביד. וואס גייט מיך אן איהו לא מצי עביד? זייער שווער צו פארשטיין וואס איז די הוה אמינא פון די גמרא. איז בדוחק מוז מען זאגן לויט דעם מהרי ט אז א סברא בעלמא אז ס'איז נישט שייך זאל זיך מתייחס זיין צו אים א חיוב טאמער ער אליינס קען נישט זיין מחיוב אויף די חיוב ווען ער וואלט עס געטוהן אבער ס'פארשטייט זיך ס'איז מוקשה מאוד איז לכאורה די המשך גמרא אביסל שווער לויט די שיטה פונעם מהרי ט. איז ממילא וועלן מיר זאגן אביסל א אנדערע פשט אין די שיטה פון די רמב ם, און לולא דברי המהרי ט, איז די דברי יחזקאל אין סימן נ ז אות ב', און אזוי אויך רבי ראובן גרזובסקי אין חידושי רבי ראובן בבא מציעא סימן י ג, זענען פארענטפערן די פשט אין די טור באופן אחר, און זענען מסביר אז די גאנצע טעם פארוואס ביי מעילה אויב ס'איז נתערב ביי איסור אחר איז אין שליח לדבר עבירה אפילו אויף די איסור פון מעילה אויכעט, איז די פשט איז אונז האבן פריער געשמועסט וויבאלד לגבי די איסור אחר איז די שליחות זיך נישט מתייחס, איז דער מעשה פון די שליח נישט מתייחס צו די שולח, צו דער משלח, איז הוא הדין לגבי די מעילה איז בטלה די שליחות. אבער זאגן זיי, ווען איינער שעכט צו שיכ, איינער שיקט א שליח צו שעכטן אין שבת, דארטן, בנוגע שבת, דארף מען נישט צוקומען אז די שליחות איז בטל. בנוגע שבת, די סיבה פארוואס דער משלח איז נישט עובר אויף די איסור פון שבת, איז ווייל ס'איז נישט בכלל נישט שייך דער מושג פון שליחות לגבי שבת, אזוי ווי אונז האבן פריער גערעדט פון בית מאיר און די חתם סופר, וויבאלד די תורה האט מקפיד געווען אז זיין גוף זאל רוען, און ממילא דער משלח למעשה האט גערוהט, איז נישט שייך בכלל די מושג פון שליחות. ממילא דארף מען נישט זאגן אז די איסור שבת וואס איז מעורב אין די טביחה זאל מבטל זיין די שליחות, ווייל לגבי שבת איז נישטא קיין שליחות בכלל, ס'איז נישט שייך בכלל אין שליח לדבר עבירה דארט. ממילא איז די שליחות לגבי טביחה ומכירה קען יא בלייבן קיים, און דארטן איז דאך נתרבה געווארן שליח לדבר עבירה, ממילא ביי אזוי האלט דער רמב ם אז אפילו ווען ער שיקט א שליח צו גיין שעכטן אין שבת אדער שעכטן עבודה זרה, וועט ער זיין מחיוב בחיוב פון ד' וה'. רבי משה פיינשטיין אין אגרות משה חושן משפט סימן פ ז ברענגט דער תירוץ אבער ער איז מדחה דער תירוץ ער טענה'ט אז מאי נפקא מינה אז ס'איז נישט שייך קיין בשבת קיין שליחות, סוף כל סוף ביסט גערעכט, דאס איז איין סברה אז ס'נישט שייך שבת קיין שליחות, אבער חוץ פון דעם איז מטעם שאין שליחות לדבר עבירה, איז דארף די שליחות בטל ווערן. אין הכי נמי אז ס'דא נאך א סיבה פארוואס אז אפילו אן די סוגיא פון אין שליחות לדבר עבירה איז דא נאך איז דא א סיבה אז אז די משלח זאל נישט עובר זיין, אבער ס'איז אויך למעשה דא די כלל פון אין שליחות לדבר עבירה. מאנכע טייסען די סברה פון די אחרונים אז היות דארט איז בכלל נישט שייך די מושג פון שליחות, איז כאילו דארף מען נישט עקטיוועיטן די דין פון אין שליח לדבר עבירה, ר' משה איז איז מפקפק אין די סברה. שוין. די נודע ביהודה אין אבן העזר אין סימן ע"ה, באלד וועט מען צוקומען אביסל מער צו די נושא אין דעם דיבור פון יענע תשובה, דארטן שרייבט ער אז איינער שיקט א שליח צו גט'ן זיין ווייב, און די שליח איז געגאנגען און די שליח האט עס גע'גט בעל כרחך, אונז ווייסן דאך אז מ'טאר נישט גט'ן בעל כרחך, די חרם דרבינו גרשום, מ'גט נישט בעל כרחך, די נודע ביהודה נעמט אן ס'האט א דין אזוי ווי א דרבנן, עיין שם בנודע ביהודה, און בכלל די נודע ביהודה נעמט אן אז ביי אפילו ביי עבירה מדרבנן זאגט מען אויך אין שליח לדבר עבירה, וואס באמת די משנה למלך אין הלכות רוצח אין פרק ב' הלכה ב' איז זיך מסתפק בזה, ברענגט א מהרי"ט וועגן דעם, ועל כל פנים איז די נודע ביהודה האט אנגענומען די הנחה אז די חרם דרבינו גרשום האט איז שוה צו א איסור דרבנן, און ער פסק'נט אויכעט אז וואס אז בנוגע א דין דרבנן א עבירה דרבנן זאגט מען אויכעט אין שליח לדבר עבירה, יעצט די די די מענטש וואס האט געשיקט א שליח צו גיין גט'ן זיין ווייב האט נישט געהייסן ער זאל פאר די שליח זאל גיין גט'ן בעל כרחו, די שליח איז געגאנגען די שליח האט מגרש געווען בעל כרחו, אויף דעם פסק'נט די נודע ביהודה אז וויבאלד אין שליח לדבר עבירה און די גירושין בעל כרחו איז דאך א דבר עבירה איז די מעשיו בטלים איז בטל אינגאנצן די מעשה פון די שליח, און ממילא איז אינה מגורשת, און די פרוי ווערט בכלל נישט גע'גט. די קצות החושן אין סימן קפ"ב, סעיף קטן ב', די חותם סופר אין אבן העזר אין תשובות, חלק ב', סימן א', זענען משיג אויף די נודע ביהודה, וואס זיי טענה'ן אז וויבאלד דער משלח האט בכלל נישט ממנה געווען די שליח בפירוש צו גיין אפ'גט'ן די פרוי בעל כרחך, קומט אויס די עיקר שליחות איז נישט אויף דבר עבירה, ממילא די שליחות אויף די גירושין, די כח וואס האט איבערגעגעבן פאר די משלח, וואס די משלח האט איבערגעגעבן פאר די שליח צו קענען גט'ן, ווערט נישט בטל. און משמע אז די נודע ביהודה האט געהאלטן פשוט אז אין לחלק בזה, ס'איז א גרויסע חידוש די נודע ביהודה, און ער האט געהאלטן אז אפילו באופן וואס די משלח האט נישט ממנה געווען בפירוש די שליח צו גיין טוהן די שליחות בעבירה, נאר האט אים געזאגט בסתמא צו טוהן די שליחות, און די שליח מעצמו האט געטוהן א עבירה, נאכאלץ ווערט די שליחות מתבטלת, און די מעשה פון די שלוחים זענען נישט קיימים. דאס איז א גרויסע חידוש וואס אזוי נעמט אן די נודע ביהודה. אבער לכאורה איז דאס צריך ביאור פון די סוגיא. און אין די סוגיא לכאורה שטייט קלאר נישט אזוי. און אין די סוגיא שטייט דאך אז אז ווען איינער שיקט א שליח און די שליח גייט און די שליח האט גע'שחט'ן אין שבת, האט מען געזען, און זאגט מען נאך אלץ אז אז אז אז די שליח גייט און די שליח האט גע'שחט'ן אין שבת, זאגט מען אז ער איז מחויב אויף די ד' וה' ווייל יש שליחות לדבר עבירה. כ'פארשטיי נישט אויף וויפיל.

ער האט אים געשיקט די שליחות אויף ד' וה', לגבי ד' וה' טאקע איז דא שליחות, און וויבאלד ער האט נישט געשיקט צו טוהן א דבר עבירה שחט'ן אין שבת, איז די שליחות נאך אלץ קיימת. אבער דער נודע ביהודה זאגט דאך נישט אזוי, ער זאגט אפילו בכהאי גוונא די שליחות נישט קיים. די תירוץ איז, דער נודע ביהודה וועט לערנען אז ביי אונז אין די סוגיא קען מען רעדן אפילו ווען מען האט געשיקט בפירוש צו גיין שחט'ן אין שבת, אזוי ווי די שיטה פון די טור בשם הרמב ם, און אפי' הכי קען מען זיין חייב, און וואס טאקע דעמאלטס פשט? דעמאלטס איז לכאורה ווען ער שיקט אים בפירוש צו גיין שחט'ן אין שבת לכאורה איז דאך די טענה פון די משנה למלך, אז ס'איז נתערב געווארן ביי איסור אחר איז בכהאי גוונא זעהט מען דאך אין רמב ם ביי הלכות מעילה אז די שליחות ווערט בטל, על כרחך האט ער דער נודע ביהודה האלט אזוי די מהריט אז די חיוב פון די משלח בטביחה איז נישט מגדר שליחות, ממילא נישט דא קיין חסרון אין די שליחות פון די חילול שבת ווייל די חילול שבת וועט אים נישט פטר'ן צו ווערן נתחייב אויף די טביחה וואס וואס וואס וואס ער האט געשיקט די שליח. שוין. און די עיקר נידון בנוגע וואס האבן יעצט גערעדט, ווען ס'נתערב עמו איסור אחר, וואס כלפי די איסור אחר איז אין שליח לדבר עבירה, צו ס'ווערט אויך נתבטל די שליחות לגבי די איסור וואס כלפי דעם זאגט מען יש שליחות לדבר עבירה, איז די הפלאה דא ביי אונז און אזוי אויך אין דעם ספר המקנה פונעם הפלאה אין קדושין דף מג עמוד א' איז מסביר אז ס'איז באמת תלוי מיט די צוויי תירוצים אין תוס' מסכת בבא מציעא דף י עמוד ב' און אונז וועלן אביסל מרחיב זיין בביאור הדברים אין תוס' בבא מציעא דף י עמוד ב' צו פארשטיין די ווערטער פון די הפלאה. אין די גמרא אין בבא מציעא דף י עמוד ב' זאגט די גמרא אזוי, אמר רבינא, היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה, היכא דשליח בר חיובא, אבל בחצר דלאו בר חיובא, א חצר וואס ארבעט אויך בתורת שליחות, ס'איז א חידוש פאר זיך די גמרא דארטן, איז מיחייב שולחו, וויבאלד די חצר איז נישט קיין בר חיובא דעמאלס זאגט מען נישט די כלל פון אין שליח לדבר עבירה. רב סמא אמר גאר אן אנדערע כלל, היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה, היכא דאי בעי עביד ואי בעי לא עביד, אבל חצר דבעל כרחך מותיב בה, מיחייב שולחו. זאגט די גמרא מאי בינייהו, למעשה מיט ביידע וועגן איז ביי חצר איז יש שליחות לדבר עבירה, צי ווייל א חצר איז א לאו בר חיובא, צי ווייל א חצר איז אפילו בעל כרחך, דער שליח האט נישט קיין ברירה, ס'ווענדט זיך נישט בדעת פון די שליח אי בעי עביד אי בעי לא עביד, סאו וואס איז די נפקא מינה פון די צוויי נוסחאות?

אבער להך לישנא דאמרת אז כל היכא דשליח לאו בר חיובא מיחייב שולחו, איז הכא נמי מיחייב שולחו, ווייל דא די ישראל איז נישט קיין בר חיובא אויף די איסור, ס'איז דאך א ספעשל איסור אויף א כהן צו חתונה האבן מיט א גרושה, ממילא טאמער מ'וועט זאגן ווי די לשון אז אויב די שליח איז נישט קיין בר חיובא דעמאלס זאגט מען יש שליחות לדבר עבירה, וועט מען זאגן יש שליחות לדבר עבירה. אויף דעם פרעגט תוס' ואם תאמר מאי נפקא מינה, בין למאן דאמר אי בעי עביד, בין למאן דאמר שליח בר חיובא, לא לוקה על הקידושין. תוס' תוס' האט פארשטאנען אז דאס הייסט, אז וואס מיינט די גמרא צו זאגן אז באופן וואס כהן דאמר לישראל צא וקדש לי אשה גרושה איז א נפקא מינה צווישן די צוויי דרכים, פשט איז, ווייל ווען א כהן איז מקדש א גרושה באקומט מען מלקות, באקומט מען א עונש, און די שאלה איז, פון די צוויי וועגן, אז טאמער מען זאגט אז וואס אז די כלל איז איז נישט תלוי צו די שליח איז א בר חיובא צו נישט נאר ס'איז תלוי צו די שליח האט א ברירה צו ער וויל יא טוהן די שליחות צו ער וויל נישט טוהן די שליחות איז דעמאלטס ווען א כהן הייסט פאר א ישראל צו גיין מקדש זיין פאר אים א אשה גרושה איז וויבאלד וויבאלד די ישראל איז דאך איז דאך איז דאך איז דאך נישט בעל כרחך איז אי בעי עביד אי בעי לא עביד אויף דעם זאגט מען אויך אין שליחות לדבר עבירה ממילא וועט די וועט די משלח נישט באקומען קיין מלקות אויף דעם וואס ער האט מקדש געווען א אשה גרושה הגם ער איז א כהן. מה שאין כן טאמער מ'וועט זאגן אז דארטן ווי די שליח איז נישט קיין בר חיובא זאגט מען אז ס'איז יא דא שליחות, וועט די כהן באקומען מלקות אויף דעם וואס ער האט מקדש געווען א גרושה, אויף דעם פרעגט תוס' ס'איז סייווי נישט דא קיין מלקות, ס'איז סייווי נישט דא קיין עונש, ווייל ווי רבא זאגט דאך מסכת קידושין דף ע"ח עמוד א', קידש אינו לוקה בעל לוקה, אויף דעם ענטפערט תוס' צוויי תירוצים, די ערשטע ענטפערט תוס' תוס' ענטפערט, ויש לומר דכי בעל אחר כך לוקה אף על הקידושין, כדמוכח בריש תמורה, דאס הייסט אז אפילו טאקע. אויף די קידושין אליינס איז מען נישט לוקה, אבער נאכדעם וואס מען וואוינט איז מען לוקה אויף די קידושין אויכעט, ממילא מיינט תוס' פשטות צו זאגן נפקא מינה איז לכשיבעול הכהן צו ער וועט באקומען מלקות למפרע אויף די קידושי השליח, והיות ער אליינס האט נישט געמאכט די קידושין, די קידושין געשען דורך א שליח זיינער, טייטש איז לויט די מאן דאמר וואס זאגט אז ס'ווענדט זיך אין בר חיובא, אנטשולדיגט לויט די ערשטע מאן דאמר וואס ס'ווענדט זיך אין כל היכא דאי בעי עביד אי בעי לא עביד, אנטשולדיגט דאס איז די צווייטע מאן דאמר רב סמא איז דא אויכעט דא אויכעט וויבאלד ווייל די ישראל איז אויכעט אי בעי עביד אי לא בעי עביד איז וועט עס זיין אין שליחות לדבר עבירה ממילא וועט די כהן נישט באקומען קיין מלקות אויף די קידושי אויף די קידושי השליח מה שאין כן טאמער מען זאגט אז ס'ווענדט זיך מיט די ערשטע צד אין די גמרא רבינא וואס ס'ווענדט זיך צו די שליח איז א בר חיובא צו נישט איז וויבאלד די ישראל איז א לאו בר חיובא וועט די כהן וועט יא העלפן די שליחות אז נאכדעם וואס די כהן וועט בועל זיין מיט איר וועט ער זיין לוקה למפרע אויף די קידושי השליח. דאס איז די ערשטע תירוץ פון תוס'. די צווייטע תירוץ פון תוס' איז, אי נמי יש לומר, דאף לרבא נפקא מינה, דאי יש שליחות חלין הקידושין, ואי אין שליחות אין חלין הקידושין. וואס טייטש אזוי? און מ'עט נישט אריינגיין לגבי די פרט וואס איך זאג יעצט, דאס איז מוכח פון תוס' אליינס, אז אפילו לויט די צווייטע תירוץ פון תוס', און א תוס' האט פארשטאנען אז אפילו אויף די קידושין איז נישט דא קיין מלקות איז אבער אוודאי דא אן עבירה מיט די עצם קידושי די עצם זאך פון גיין מקדש זיין א גרושה פאר א כהן נאר קיין מלקות איז נישט דא אבער אוודאי איז דא אן עבירה ממילא הייסט די שליחות א שליחות לדבר עבירה נו וואס דען לכאורה וואס איז די נפקא מינה דאך עניוועי איז נישט קיין נפקא מינה ווייל דא איז נישט דא קיין עונש צו געבן סאו וואס איז די נפקא מינה צווישן די צוויי צדדים דאס איז געווען די קשיא פון תוס' דאס איז פשטות די הבנה אין תוס' אזוי זאגט די מנחת חינוך מצוה רס"ו אות ט עיין קהילות יעקב מסכת קידושין סימן ט ז, מער אריכות אין דעם, וועלכע איסור ס'איז אויב די מלקות איז נאר אויף די בעילה, און צו ס'איז א איסור דאורייתא איסור דרבנן, אחרונים האריכו בזה, טאמער מ'זאגט ס'איז איסור דרבנן, דאס איז א ראיה צו די הוכחה וואס דער נודע ביהודה האט פריער דערמאנט, אז ביי איסור דרבנן זאגט מען אויך איין שליח לדבר עבירה. איז על כל פנים אויף די תירוץ, די צווייטע תירוץ אין תוס' איז תוס' מבאר אז די דין פון איין שליח לדבר עבירה איז נישט נאר לגבי די חיוב פון די מעשה, דהיינו די עונש אז ס'מוטל אויף די שליח און נישט די משלח, נאר מכח די כלל פון איין שליח לדבר עבירה, ווערט דער שליח נישט נחשב בכלל ווי קיין שליח, און די גאנצע מעשה וואס ער טוט ווערט בטל, נישט נאר אז די עונש קומט זיך פאר די שליח און נישט פאר דעם משלח, נאר בהיות איין שליח לדבר עבירה, איז די גאנצע מעשה השליחות ווערט בטל, ממילא די קידושין וואס ער האט געמאכט וואס די גאנצע כח וואס ער האט איז מכח דעם משלח, איז בכלל נישט חל, און ממילא זאגט תוספות לויט דעם איז זייער געשמאק טאמער מען זאגט אז וואס אז דא איז אויך דא איין שליח לדבר עבירה, ווייל עס איז נישט תלוי מיט בר חיובא, עס איז תלוי בעי עביד אי לא בעי עביד, עט אויסקומען ווען די ישראל עט מקדש זיין א אישה גרושה פאר א כהן, וויבאלד איין שליח לדבר עבירה, און די און די עצם מקדש זיין א אישה גרושה פאר א כהן איז אן עבירה ווי מ'פריער געשמועסט, און ממילא עט עט נישט נאר אז די אז די עונש דארט נישט נוגע קיין עונש עט נישט זיין אויף די משלח נאר עס וועט זיין אויף די שליח, נאר די נאר די גאנצע שליחות ווערט בטל, ממילא האט די משלח האט די שליח נישט קיין כח בכלל צו מקדש זיין די פרוי פארן כהן, די פרוי ווערט בכלל נישט מקודשת, מה שאין כן לויט די צווייטע תירוץ אין תוס'. אז דארטן ווי מיין צווייט מה שאין כן לויט די ערשטע מהלך אין די גמרא פון רבינא וואס ס'איז תלוי צו בר חיובא צו לאו בר חיובא, און בהיות די ישראל איז א לאו בר חיובא דעמאלס זאגט מען יש שליח לדבר עבירה, און ס'עט זיין נוגע נישט אז נישט אז די כהן זאל באקומען מלקות, ווייל למעשה באקומט נישט קיין מלקות אויף די קידושין אבער זיין נוגע אז די אז די שליחות וועט זיין קיימת און די קידושין וועט טאקע זיין א קידושין און די פרוי וועט מוזן נעמען א גט פון די כהן פאר זי וויל חתונה האבן מיט א צווייטן ווייל קידושין האט חל געווען. איז על כל פנים מבואר אז לויט די מהלך אין תוס' די כלל פון איין שליח לדבר עבירה איז נישט נאר לגבי די חיוב די עונש פון די מעשה וואס וואס איז מוטל אויף די שליח נישט אויף די משלח ווייל איין שליח לדבר עבירה נאר מכח די כלל פון איין שליח לדבר עבירה ווערט די שליח בכלל נישט נחשב ווי א שליח פון די משלח וממילא איז מעשיו בטלים און די חלות'ן וואס ער מאכט וואס איז מכח דעם וואס איז א שליח קען ער עס טוהן איז בכלל נישט חל.

אפילו טאקע ער ווערט נישט נענש אויף די חילול שבת ווייל איין שליח לדבר עבירה, אבער וויבאלד די שליחות איז נאך איז בעצם קיימת, די שליחות ווערט נישט נתבטל, און לגבי די חיוב פון ד' וה' איז יש שליח לדבר עבירה, ממילא וועגן דעם עט ער ווערן מחיוב בד' וה'. טאמער אבער מ'עט זאגן אז מכח איין שליח לדבר עבירה ווי די צווייטע תירוץ פון תוס' אז די שליח ווערט נישט נחשב בכלל ווי קיין שליח, און די גאנצע מעשה השליחות איז בטלין, איז מובן מאד די ווערטער פון די משנה למלך, אבער שלח שליח לשחוט בשבת, איז וויפיל מצד די איסור פון שבת איז די גאנצע מעשה שליחות בטל און ס'ווערט נישט מתייחס צו אים, איז הוא הדין כלפי די חיוב פון טביחה ומכירה ווערט עס נישט מתייחס צו אים, ווייל ס'איז נישט שייך ס'זאל ווערן מתייחס אליו לחצאין, ממילא דווקא ווען ער מאכט א שליח צו מאכן א טביחה סתם, וואס דעמאלטס ווערט נתפס מיט די שליחות א דין שליחות ווייל לגבי די חיוב פון טביחה ומכירה איז יש שליחות לדבר עבירה, הייסט ער זיין שליח איז אפילו אויב ער שעכט אין שבת, לגבי די שבת האט ער דאך נישט געמאכט פאר א שליח, אבער טאמער ער שיקט צו שעכטן בשבת איז מעיקרא נישט חל די שליחות בכלל, ווייל אין שליחות לדבר עבירה, און וועגן דעם טאקע קען מען נישט מחייב זיין די משלח אויף די טביחה. אזוי איז אויך מבואר בהרחבה אין ספר קהילות יעקב פונעם סטייפלער אין בבא מציעא, סימן ט"ז, עיין שם. און באמת די נודע ביהודה דארט אויפן פלאץ אין די תשובה וואס מען האט פריער דערמאנט אין אבן העזר סימן ע"ה נעמט אן טאקע ווי די צווייטע תירוץ פון תוס' אז מכח דין פון אין שליח לדבר עבירה איז נישט נאר אז די משלח איז נישט חייב קיין עונש נאר און ס'ווערט נישט מתייחס די מעשה צו אים בנוגע עונשים נאר ס'ווערט בכלל נישט פאררעכנט ווי קיין שליחות און די גאנצע מעשה שליחות איז בטלה עד כדי כך נעמט אזוי אן די נודע ביהודה אז ער איז מתמיה מאוד אויף די ערשטע תירוץ פון תוס' ער וואונדערט זיך די ערשטע תירוץ פון תוס' ער זאגט אז לא יתכן למימר אז די ענין לעבירה לא יחשב אלא כשליחו, אבער לענין די עצם חלות ווערט די מעשה יא מתייחס און אז די שליח האט יא א כח, און ס'וועט העלפן יא די מעשיו פונעם שליח מכח די משלח. לכאורה זאגט די נודע ביהודה ס'האט נישט קיין פשט, וואס הייסט וויאזוי קענסטו עס צוטיילן? לכאורה די שאלה איז איין שאלה צו ער הייסט זיין שליח צו נישט, טאמער דו זאגסט אז אין שליחות לדבר עבירה, זאגסטו דאך אז וואס, אז ער באקומט נישט די עונש, די פשט איז אז די מעשה פון יענער ווערט נישט נתייחס, ס'איז נישטא די סוגיא פון שליחות, און וואס איז פשט לגבי די עצם חלות זאל יא זיין די סוגיא פון שליחות, מכח זה דער נודע ביהודה מכריח אז די ערשטע תירוץ פון תוס' איז אויך מודה ביסוד הדברים צו די צווייטע מהלך פון תוס' אז אין שליח לדבר עבירה איז מבטל אינגאנצן די שליחות, נאר וואס דען, תוס' האט געהאט א אנדערע סיבה וואס תוס' האט נישט געוואלט מסתפק זיין מיטן צווייטן תירוץ פון תוס', עיין שם וואס ער איז מאריך פארוואס דו, פארוואס די ערשטע תירוץ פון תוס' האט געדארפט צוקומען צו נאך א תירוץ, אבער באמת אז מען קוקט אריין אין תוס' שאנץ ביי אונז, וואס איז שפעטער געדרוקט געווארן, איז מבואר להדיא אין זיינע ווערטער אז לויט די ערשטע תירוץ פון תוס' איז די מעשה שליחות קיים און ס'ווערט נישט נתבטל אפילו ס'איז א דבר עבירה, דאס איז נאר אין שליחות לדבר עבירה בנוגע די עונש און די חיוב, אבער אוודאי די מעשה השליחות קיים, ווייל ער שרייבט דארט די ערשטע תירוץ פון תוס' שרייבט ער אזוי, דלכולהו לישני דהכא חיילי הקידושין כשהוא מקדשה על ידי שליח, אלא לענין העבירה פליגי אי מחייב המשלח או לא, איז מבואר בהדיא בדבריו, אזוי איז אויך מבואר בהדיא אין תוס' רבינו פרץ אויפן פלאץ, אז אין מסכת בבא מציעא, אז לויט די ת ע ערשטע תירוץ פון תוס' אז אפילו דארטן ווי ס'איז דא אן עבירה אין די מעשה שליחות, איז נאר די איז דעמאלטס זאגט מען אין שליח לדבר עבירה אז לגבי די עונש און די חיוב אז ס'ווערט נישט נתייחס צו די משלח אבער לגבי די עצם שליחות אז די שליח האט האט א כח צו קענען אויפטוהן די חלות פאר די משלח לגבי דעם איז די מעשה השליח קיימים און די מעשה השליחות איז נישט בטל. די אמת איז אז די נושא פון די נודע ביהודה און מ'וועט דערמאנען בדרך אגב איז די וואס טענה'ט אז. אז ביי אין שליח לדבר עבירה איז נישט נאר בנוגע די עונש און די חיוב, נאר די גאנצע מעשה השליחות איז בטלה, און דאס איז געווען מיט א נידון וואס האט זיך געדינגען זייער שטארק מיט הגאון רבי איציק'ל האמבערגער, וואס רבי איציק'ל האמבערגער האט אנגענומען אז אין שליח לדבר עבירה איז נאר בנוגע די עונש און די עבירה, אבער אוודאי די חלות וואס ווערט וואס ווערט נפעל דורך דעם שליח מכח ווייל ער איז א שליח פון דעם משלח, כלפי דעם זאגט מען נישט אין שליח לדבר עבירה, אין שליח לדבר עבירה איז נאר לגבי די עונש, אזוי ווי די ערשטע מהלך פון תוספות, די נושא איז געווען דארט די באקאנטע גט וואס ווערט אנגערופן אין די לשון פון די פוסקים די בראדער גט, די מעשה איז געווען אז עס איז געווען א איד וואס האט געהייסן רבי הגאון רבי העשל, ער איז געווען דער רב פון יאזשעף אין פוילן, און ער איז געווען א זון פון רבי מנחם מאניש איש הארעוויץ וואס איז געווען דער זשמיגראדער רב און דער ראש בית דין אין לעמבערג און דער ברודער פון רבי איציקל האמבערגער, ער איז געווען א איידעם ביי רבי צבי הירש אב טשני די הילצהיימער רב, וואס די הילצהיימער רב איז געווען א זון פון די כינטשינער רב, וואס איז געווען א שני בשני מיטן נודע ביהודה. על כל פנים למעשה האט ער געהאט א שטארקע סכסוך מיט זיין פרוי, מרת וויטשע האט זי געהייסן, ס'הייסט רבי העשל מיט זיין ווייב וויטשע, זי איז געווען א אשה מלומדת און מופלגת בש"ס ופוסקים, אבער למעשה איז זי געווען רעה לו, ווי זי פלעגט אים מקלל זיין און מבזה זיין, איז וועגן דעם איז דער פעטער פון פון רבי העשל, דאס הייסט רבי איציקל האמבערגער האט געשיקט א בריוו צו זיין מחותן דער בעל פני אריה, דער האנאווער רב, דער בעל פני אריה איז געווען דער זון פונעם פני יהושע און דער מחותן פון רבי איציקל האמבערגער בהיות דער זון פונעם פני אריה רבי יששכר בעריש וואס איז שפעטער געווען דער ממלא מקום דער האנאווער רב איז געווען א איידעם ביי רבי איציקל האמבערגער האט ער האט האט האט רבי איציקל האמבערגער געשיקט צו זיין מחותן דער פני אריה ער זאל מסדר זיין א גט און און ער זאל געבן די און און מ'האט כאילו די מאן האט געמאכט א שליח און מ'זאל איבערגעבן די גט פאר די פרוי, און למעשה די שליח האט איבערגעגעבן די גט בעל כרחך, די גירושין איז געווען איבערגעגעבן בעל כרחך, ווען דער נודע ביהודה האט אויסגעפונען פון די מעשה האט אים עס זייער געבאדערט און געשריבן די באקאנטע תשובה וואס מ'האט יעצט דערמאנט אין נודע ביהודה קמא חלק אבן העזר סימן עיין ה, און דער נודע ביהודה האט בעצם געטענה'ט אז וויבאלד למעשה די שליחות איז למעשה געווען ביי א עבירה, און זיי האבן געשפירט דער נודע ביהודה נעמט א מורא'דיגע חידוש, אפילו דארטן ווי ער האט אים נישט געמאכט א שליח אויף די עבירה, ער האט נישט געהייסן ער זאל גיין און מגרש זיין בעל כרחך, אפילו דעמאלטס האלט די נודע ביהודה אז וויבאלד עס איז ערבה עם איסור אחר, ממילא איז וויבאלד אין שליח לדבר עבירה ווערט שוין בטל אינגאנצן די מעשה שליחות, ממילא איז. איז נישט דא דא קיין חלות פון א גירושין, ווייל דער שליח האט שוין היינט, איז שוין היינט נישט קיין שליח פון דעם משלח, און ווייל ער קען נישט אפגט'ן יענעמ'ס א פרוי. רבי איציקל האמבערגער האט געטענה'ט אז אפילו מ'וועט זאגן ס'דא א דבר עבירה, אבער נאך אלץ, אפילו אין שליח לדבר עבירה, מיינט בנוגע די עונש, אבער אוודאי די חלות כח וואס דער שליח האט פון דעם משלח, אז ער זאל קענען גט'ן, אויף דעם זאגט מען נישט אין שליח לדבר עבירה, ווי די ערשטע תירוץ פון תוס'. דאס איז געווען דער נידון צווישן די נודע ביהודה און רבי איציקל האמבערגער אום צו ענדיגן די מעשה וואס איז געווען איז אז ס'איז געווען אסאך גדולים וואס האבן זיך געשטעלט אויף די זייט פון רבי איציקל האמבערגער, אנדערע האבן זיך געשטעלט אויפן זייט פון נודע ביהודה, עד כדי כך אז די מחלוקת איז ארויסגעגאנגען פון די ראמען פון א מחלוקת, און און די אש פון די מחלוקת די שלהבת מ'זאגט איז געווען אזוי שטארק אז רבי איציקל האמבערגער האט געדארפט אנטלויפן פון בראד, ער האט געדארפט גיין וואוינען אין גלאגא, על מקום אביו וואס האט דארט געוואוינט, ער איז געגאנגען דארט וואוינען, איבערנעמען זיין טאטענס פלאץ, ער האט נישט געקענט בלייבן אין בראד ווייל די חכמי בראד האבן מער מצדד געווען מיט די נודע ביהודה, און למעשה איז דער רבי העשל דער מגרש איז געווארן נמסר למלכות דורך איינער וואס איז געווען אויפן צד פון די נודע ביהודה, און פארשטייט זיך ס'איז אוודאי נישט געווען דורך די נודע ביהודה חס ושלום, נאר איינער פון וואס איז געווען אויף זיין צד, די אלע וואס מישן זיך אריין אסאך מאל אין מחלוקת האבן האבן אים מלשין געווען למלכות, ער איז געזעצן דריי יאר אין תפיסה אין ווארשע, ווי אסאך צדיקים צווישן זיי הגאון הקדוש ר' משה לייב סאסובער האט עוסק געווען אין פדיון שבויים, און ביז ער איז געווארן באפרייט, למעשה האט ער זיך נאכדעם נאכאמאל גע'גט, און דערצווישן געווען יא געווען א גט מדעתה, און זי האט חתונה געהאט נאכאמאל, און ער האט חתונה געהאט נאכאמאל, ס'איז כדאי אויך צוצוצייכענען אז די זון פון רבי איציק'ל האמבערגער ר' מרדכי צבי הלוי די הארכאווער רב שרייבט אין א תשובה צום נודע ביהודה, ער וויל מצדיק זיין זיין טאטע, און אויף דעם איז דא א תשובה פון נודע ביהודה אין אבן העזר מהדורא תנינא סימן קי"ב וואס שרייבט ער מיט מורא'דיגע שיינע טיטלען אהובי שאר בשרי ידידי הרב הגדול המופלג המופלג החריף ושנון המוכתר במעלות ומידות טהורות, שרייבט ער מורא'דיגע טיטלען, אבער דער נודע ביהודה איז נישט מסכים, און בסוף צו זיין ישוב וואס ער וויל מיישב זיין זיין טאטן ר' איציקל האמבערגער, בסוף דבריו זאגט ער אים דאס מה שרוצה לעשות סניגוריה לדברי מר אביו הגאון ז"ל, אין רצוני להתווכח בזה, וכבוד הגאון הסתר דבר,

און אמת איז, אין ספר אור הישר סימן י ב, ברענגט ער דארט אז דער גאון רבי יוסף שטיינערהארט, דער בעל זיכרון יוסף, האט געזאגט, תודה לקל יתברך עשיתי שלום אשתקד בין הגאון אב"ד פראג ובין מחותני הגאון אב"ד האמבורג שהיו מחולקין, זעהט מען אז צו סוף איז נתקיים געווארן ואת והב בסופה אז זיי האבן צו סוף געווען שלום, ווער ס'וויל קען אריינקוקן מער אין קובץ ישורון חלק כ ט, ס'איז דא א מאמר ארוך אויף די גאנצע נושא פון רבי אברהם שישא פון האלם זכרונו לברכה אויף די פרשה די בראדער גט איז על כל פנים אום צוריק גיין צו די שאלה וואס די נודע ביהודה איז מעורר אז לכאורה איז נישטא קיין הבנה אין דעם ערשטע מהלך פון תוספות אז אין שליח לדבר עבירה איז נאר בנוגע די חיוב אבער די מעשה השליחות איז קיים אויף דעם פרעגט זיך די נודע ביהודה אז לכאורה וויפיל לענין העבירה זאגט מען אז די מעשה ווערט נישט מתייחס צו די משלח זינט אויף דעם די מעשה פון די שליח איז א באזונדערע מעשה זיין אייגענע מעשה איז נישט מתייחס צו די משלח, ווי קען זיין לגבי די חלות פון די מעשה זאל ער יא העלפן מעשיו און זאל יא ווערן גערעכנט פאררעכנט ווי א שליח? איז אין ביאור דברי התוספות איז מבאר רבי שמעון שקאפ אין שערי יושר אין שער ז' פרק ז' און אזוי אויך אין קונטרס השליחות אין סימן ח' סימן י"ב ע פ היסוד וואס די אחרונים זענען מאריך און בעיקר רבי שמעון שקאפ און בכלל אין די דין פון שליחות אז באמת איז דא צוויי סוגי שליחות ווי די וויאזוי די רבי שמעון איז עס מגדיר אייביג ס'איז דא שליחות כח און ס'איז דא שליחות מעשה דהיינו לפי שמאי הזקן וואס האלט אז ס'איז דא שליחות דבר עבירה אויף רציחה א מענטש וואס האט געשיקט זיין א שליח צו גיין רוצח זיין פאר אים איינעם וואס ער וויל ער זאל ווערן געהארגעט, וואס דעמאלטס האלט בית שמאי האלט שמאי הזקן אז די משלח ווערט נענש, איז דארטן דאס וואס מען דארף צוקומען צו שליחות, וואס דארף מען צוקומען צו שליחות? ס'איז נישט דא עפעס אין די מעשה רציחה עפעס א כח עפעס א פאוער וואס. די נאר די משלח האט די שליח האט נישט, ס'איז א פשוט פלעינע פשוטע טריקענע מעשה הורג'ן יענעם, נאר וואס מ'דארף צוקומען צו שליחות איז אז כדי די מעשה פון די שליח זאל זיך מתייחס זיין צו די משלח, איז כדי איך זאל ווערן מתחייב מיתה אויף די הריגה דארף דאך לכאורה. דארף דאך ראובן אליינס טוהן די הריגה? כדי אז א אדם אחר זאל געטוהן וועגן מיך די מעשה רציחה, דארף זיך די מעשה רציחה מתייחס זיין צו מיך זאל קענען באקומען די עונש פון די רציחה? דערצו קומט אויס די נושא פון שליחות איז נישט מער ווי שליחות מעשה, אז ס'לערנט זיך אפ אז וואס? אז ווען איך בין ממנה א שליח און ער טוט א מעשה, איז די מעשה פון יענעם שטעלט זיך צו צו מיר, ממילא הייסט עס אזוי ווי איך האב צוגעשטעלט די מעשה, ממילא טאמער מ'האלט אז יש שליח לדבר עבירה אויף דעם, איז באקום איך די עונש. מה שאין כן א מענטש וואס שיקט א שליח צו גט'ן זיין ווייב, דארטן דארטן איז דאך בעצם חוצן דעם וואס דארטן העט נישט העלפן שליחות מעשה אז די מעשה פון די שליח ווערט מתייחס צו מיר, ווייל די שליח האט בכלל נישט קיין כח צו קענען טון די מעשה, ער האט נישט בכלל קיין כח, נאר א מאן אליינס קען גט'ן זיין ווייב, דארטן די גדר פון שליחות מוז זיין אז ער איז ממנה די שליח צו קענען גט'ן פאר אים, דארט אין די מינוי ליגט עפעס א מורא'דיגע נס, א מורא'דיגע כח, אז די שליח קען, די משלח קען איבערגעבן זיין כח וואס ער האט, אז נאר ער קען זיין דער וואס קען גט'ן זיין ווייב, קען ער איבערגעבן פאר די, פאר די שליח קען ער איבערגעבן די כח אז ער זאל קענען גט'ן פאר אים, זעלבע זאך ביי קידושין, אז ווען ער שיקט א שליח צו מקדש זיין א פרוי, נישט נאר איין, נאר דער מענטש אליינס קען האט די כח צו מקדש זיין א פרוי פאר אים, נאר א כח, די שליחות איז א שליחות פון שליחות פון כח. מסירת כח, אז ער געט אים איבער א כח אז ער זאל קענען פועל זיין די חלות פאר אים, און אזוי ווי מען רופט עס אן אזוי power of attorney אזוי ווי, איך געב אזא דוגמא אזא משל, ממילא זאגט רבי שמעון שקאפ אז די גדר פון שליחות פון מעשה שליחות און די גדר פון שליחות פון מסירת כח איז צוויי אנדערע גדרים, ביי שליחות פון מעשה האט מען נאכאמאל האט מען געשמועסט איינער שיקט א שליח פאר רוצח זיין דארט איז נישט דא קיין שום עשיית חלות נאר וואס דען ער איז מצווה איינער צו טון עפעס פאר אים און דאס וואס די שליחות די וואס די שליח טוט פאר אים, זאגט מען היינט נאך די פרשה פון שליחות, ווערט מתייחס אז ער האט דא צוגעשטעלט די מעשה העבירה, מה שאין כן מחיל זיין א חלות, די חלות איז נישט חל וועגן די מעשה ווערט מתייחס צו אים, נאר וואס דען דאס נאר וואס דען דאס אז ער קען ממנה זיין איינעם און אים געבן די כח אז זאל חל זיין די חלות אז זאל חל זיין די חלות פון די שליח, דאס איז די פרשה פון שליחות. מיט אנדערע ווערטער, די פרשה פון שליחות, פון שליחות כח, איז נישט אז די מעשה איז זיך מתייחס, ווייל קודם כל די מעשה מתייחס העלפט נישט, און נאר, און מ'מוז צוקומען אז ער געט אים, אז ער קען אים איבערגעבן די כח, און איינמאל ער געט אים די כח דארף שוין נישט האבן מעשה מתייחס. ממילא זאגט רבי שמעון, דאס איז די פשט אין די ערשטע תירוץ אין תוס', ביי שליח לדבר עבירה איז די מעשה חל, נאר די משלח ווערט נישט נענש, פארוואס? זאגט ער פשט איז, ווייל וואס איז נתחדש געווארן ביי אין שליח לדבר עבירה, אז די מעשה פון די שליח ווערט נישט מתייחס צו די משלח, דהיינו, כדי צו פטר'ן די משלח פון א עונש, איז גענוג דיר צו זאגן דער חלק, אז די שליח'ס מעשה איז נישט דא, די מעשה פון די שליח ווערט נישט מתייחס צו די משלח, ממילא די משלח קען נישט באקומען קיין עונש. אבער ווען מ'שיקט א שליח צו מקדש זיין וואס חוץ פון די שליחות מעשה איז דא שליחות כח, ער איז מוסר זיין כח, זיין power, זיין כח וואס ער האט צו קענען זיך מקדש זיין פאר זיך א פרוי, איז די שליחות כח דארף נישט ווערן בטל. אלץ וואס מ'זאגט ס'ווערט בטל איז נאר ביחס צו דאס וואס די תורה דארף אז מ'זאל מבטל זיין כדי ס'זאל נישט זיין קיין שליחות אז דער משלח זאל נישט ווערן נענש ווייל אין שליח לדבר עבירה, וואס דאס איז גענוג אז מ'מבטל די חלק פון שליחות מעשה. אבער די שליחות כח די דארף נישט ווערן בטל, ממילא די די חלות איז זיך יא מתייחס צו די שליח, ממילא אף על פי די שליחות איז בטל, די שליחות מעשה איז בטל, און ער באקומט נישט קיין עונש, אבער די שליחות כח איז נישט בטלה, ממילא אויב אזוי די חלות איז קיימת. און באמת, די שאלה וואס מ'שמועסט יעצט איז באמת תלוי אין די עיקר טעם פון די דין פון אין שליח לדבר עבירה. ווייל די גמרא אין קידושין דף מ ב עמוד ב שטייט אין די גמרא וואס די טעם פון אין שליח לדבר עבירה, דברי הרב, ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. איז די פשוט'ע הסבר, אזוי פשטות, אזוי משמע אויכעט אין רבי עקיבא אייגער אין בבא מציעא דף י עמוד ב', אז שמעון למשל דער שליח האט געטון אן עבירה, און ער וויל זיך פטר'ן פון עונש מיט א טענה אז וואס? אז ער איז געשיקט געווארן צו טון די עבירה דורך ראובן, איז די תירוץ איז, אין הלכה ווערט נישט נתקבל אזא מין טענה. ווייל אין הכי נמי די האסט געהאט א ציווי פון ראובן אבער האסט דאך געהאט א ציווי פון די רבונו של עולם עס נישט צו טוהן, און דברי הרב איז מער עדיף על דברי התלמיד ווי מען זאגט, און ממילא האט שמעון נישט קיין תירוץ זיך צו פטר'ן פון א עונש, אבער פשטות די הסבר פון די גמרא איז נאר א הסבר מסביר זיין אז פארוואס די שמעון האט נישט קיין טענה זיך קענען פטר'ן פון א עונש. אז דער מבצע פון די מעשה, הגם ער איז מבצע געווען על פי ציוויו פונעם שליח, קען זיך נישט גיין פטר'ן פון אחריות פון עונש, ווייל מען טענה'ט צו אים דברי הרב דברי התלמיד דברי מי שומעין. אבער לכאורה דארף מען נאך אלץ מוצא זיין הסבר, ווייל אין שליח לדבר עבירה איז נישט נאר אז דער מבצע, שמעון, איז חייב בעונש, ס'איז אויך אז ראובן דער משלח איז נפטר מעונש, און פארוואס טאקע איז אזוי? פארוואס טאקע? טאמער איז דא א סוגיא פון שליחות, און די מעשה ווערט מתייחס צו דיר. און אין הכי נמי, ס'וועט דיך נישט פטר'ן פון קיין עבירה וועגן דעם, ווייל, פאר דעם שליח פון קיין עונש, ווייל דברי הרב דברי התלמיד דברי מי שומעין. פיין, אבער למעשה האט ער דאך יא שומע געווען דברי התלמיד. דאס איז נישט קיין סיבה אז ער זאל ווערן פטור. אבער פארוואס עפעס איז דער תלמיד, ס'הייסט דער משלח, וואס למעשה איז דא א סוגיא פון שליחות, פארוואס ווערט נישט דער מעשה מתייחס צו אים, אז על כל פנים ביידע זאלן באקומען א עונש? פונקט ווי ביי מצוות און ביי דיני משפטים איז די מעשיו פון וועם וואס וואס די מעשיו פון פון וועם איך האב ממנה געווען ער זאל פועל זיין בשבילי איז מתייחס צו מיר, איז ביי עבירות זאל אויך זיין אזוי די דין, איז דען דא עפעס א דין ביי עבירות אז דארף זיין גופו ממש וואס ממילא מיט דעם איז נישט שייך צו זאגן קיין שליחות? איז די אמת איז מ'קען זאגען אז די רגע אונז דיסיידען אז די אחריות איז נופל אויף די שליח, מחמת די סברא פון דברי הרב דברי התלמיד און דברי מי שומעין, איז שוין נישט דא קיין מקום צו מעניש זיין די משלח, ווייל ס'איז נישט דא קיין מקום צו געבן א עונש אויף צוויי מענטשן. טאמער די אחריות אויף די אקט לייגט מען שוין ארויף אויף די שליח, איז שוין נישט דא קיין מקום צו מעניש זיין די משלח. אזוי וואלט מען געקענט זאגען פשוט. אבער בפשטות, רבותינו הראשונים והאחרונים, זיי קומען און געבן אנדערע הסברים, מער הסברים, מער בהעמקה, אויף די דין פון אין שליח לדבר עבירה, און לכאורה די סיבה וואס דארפן צוקומען צו די הסברים איז, ווייל די דברי ה, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעין, איז נאר א הסבר בנוגע פארוואס די שליח קען זיך נישט פטר'ן פון א עונש מיטן טענה ער האט עס געטון בציוויו פונעם משלח, אבער פארוואס עפעס דער משלח, פארוואס באקומט ער נישט קיין עונש, פארוואס זאגט מען נישט אז די מעשה ווערט מתייחס צו אים, ממילא זאל ער באקומען א עונש, על כל פנים אויך באקומען א עונש. אויף דעם איז דא כמה מהלכים, פון די חתם סופר ביי אונז אין די סוגיא איז משמע א גילוי נפלא, אז צום אנפאנג פון די שיעור האט מען מדייק געווען אז די גמרא זאגט א אינטערעסאנטע לשון זה חוטא וזה מתחייב, דהיינו די גמרא דא איז א השלמה צו די טעם פון אין שליח לדבר עבירה, אין שליח לדבר עבירה איז מסביר פארוואס די שליח, די שליח, אנטשולדיגט, די מבצע הפעולה קען זיך נישט פטר'ן, ווייל דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעין, אבער פארוואס די משלח באקומט נישט קיין עונש, אויף דעם די תירוץ איז זה חוטא וזה מתחייב, וכי זה חוטא וזה מתחייב, דהיינו, עס שטייט אין די גמרא איז דא דא א טענה עקרונית, אז א פעולה פון א עבירה וואס ווערט געמאכט דורך א בעל בחירה, קען נישט ווערן נתייחס צו א צווייטע מענטש, ס'קען נאר ווערן נתייחס לו לעצמו. חטא ס'איז דא א סברא וכי זה חוטא וזה מתחייב. א מורא'דיגע חידוש, אבער ביי מצוות פאסט א מושג פון שליחות, ביי דינים משפטיים פאסט א מושג פון שליחות, עבירה עוון חטא איז דא וכי זה חוטא וזה מתחייב. די סמ"ע אין סימן קפ"ב סעיף קטן ב' איז מציע א אנדערע הסבר, און באמת איז דא א מקור צו זיינע ווערטער אין ראשונים, עיין בבא קמא ע"ט עמוד א', תוס' און די רא"ש דארט, און אין שיטה מקובצת בבא מציעא דף י' עמוד ב', בשם תוס' שאנץ אז ער איז מסביר אז די סיבה פארוואס אז די משלח איז בכלל נישט באקומט נישט קיין עונש, זאגט ער דיכול המשלח לומר סברתי שלא ישמע לי, וויבאלד דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים קען ער טענה'ן אז איך האב געהאלטן אז ער גייט מיר נישט אויסהערן, וואס הייסט ער האט געהאלטן ער גייט נישט אויסהערן? אין אנדערע ווערטער דארף מען מסביר זיין אז די מינוי השליחות נעמט מען אן איז נישט געווען קיין ערנסטע מינוי השליחות, ער האט נישט באמת, דאס הייסט אזוי, כדי יענער זאל קענען ווערן א שליח דארף עס זיין א מינוי אויף די שליחות, און ווייל דאס הייסט וויאזוי ווערט יענער א שליח, און ממילא צו טון צו טון פאר מיר א שליחות איז דא דא א מינוי אויף די שליחות, אויף דעם זאגט די סמ"ע א סברה אז וויבאלד דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים זאג איך דער משלח האלט באמת אז יענער גייט אים נישט אויסהערן, ממילא איז עס נישט דא געווען קיין ערנסטע מינוי השליחות, ממילא קומט אויס שמעון איז בכלל נישט קיין שליח פון ראובן, ממילא איז פארשטייט זיך אז די איינציגסטע וואס באקומט א עונש איז דער מבצע הפעולה און נישט דער משלח ווייל דא איז דא למעשה נישט דא קיין משלח, ווייל איך זאג אז עס איז נישט געווען דא קיין ערנסטע מינוי שליחות. די פני יהושע אין קידושין אויף מ"ב עמוד ב' איז שולל ביידע הסברים און ער איז מסביר א אנדערע פשט, ער איז מסביר די פשט איז אז די תורה האט קיינמאל נישט מחדש געווען די דין פון שליחות לגבי מעשה עבירה, ווייל די דין פון שליחות ווערט אפגעלערנט פון תרומה, קידושין און גירושין ווי די סוגיא אנפאנג פרק האיש מקדש, און די אלע זאכן זענען נישט קיין עבירות ממילא קען מען נישט ארויסלערנען פון דארטן א מקור אז מען קען עובר זיין א עבירה, מען קען באקומען א עונש, מען קען עובר זיין א עבירה. דורך שליחות. אונז האבן נישט קיין מקור בכלל אויף די סוגיא פון שליחות בנוגע דבר עבירה. איך וויל אביסל מער מסביר זיין די ווערטער פון פני יהושע. וואס מיינט ער צו זאגן אז איך האב נישט קיין מקור? איך האב דאך יא א מקור. איך זעה דאך ביי מצוות און ביי דינים אזוי די הלכה. פלאץ איז דא אזא מין מושג פון שליחות, פאר תורה מגלה, אז ווען יענער טוט עפעס וועגן מיין ציווי, הייסט עס אזוי ווי מיין מעשה. נו, איז פארוואס ביי עבירה זאל נישט זיין אזא דין? וואס איז די הסבר דערפון? די תירוץ איז אז ביתר עמקות דארף מען זיך מתבונן זיין וואס איז דאס שליחות. שליחות איז א פעולה וואס מצד די התחייבות פון די הלכה אדער די התחייבות פון חוק הטבעי משפט, בעצם פעלט אויס אז די פעולה זאל ווערן געטון דווקא דורך אדם א' און נישט אדם ב', נישט דורך די שליח נאר דורך די משלח, און מצד הסברה, דאס אז א' איז ממנה ב' צו קענען זיין פועל בשמו, דאס מאכט נאכנישט אז איך זאל זאגן אז די. אז איך זאל יעצט גיין אוועקשטעלן אז די מעשה פון ב' איז זיך מתייחס צו א', אפילו איך קען טענה'ן אז די עשיה איז זיך געטוהן געווארן בגרמתי ובעבורי, אבער פארוואס זאל דאס זיין גענוג? דאס הייסט אנדערע ווערטער, איך דארף דא האבן אן עשיה פון די אדם א', ס'איז נישט גענוג די תוצאה פונעם אדם א', מ'רעדט פון אזעלכע זאכן וואס איך דארף צוקומען צו די עשיה פון יענעם, אין הכי נמי, כנל דארטן, איך דארף נאר האבן די תוצאה, דארף איך טאקע נישט צוקומען צו קיין שליחות. און ר' אלחנן וואסערמאן זאגט שוין אזעלכע סברות אין קובץ הערות, על כל פנים הגם איך דארף נישט האבן די גופו של האדם, ווייל דעמאלטס איך דארף האבן די גופו של האדם וועט נישט העלפן א פון שליחות אפילו נאך די פרשה פון שליחות כידוע תוס' רי"ד אין קידושין דף מ"ב, אבער על כל פנים דאס איז א בעל בחירה ער טוט א זאך מרצונו און ער איז שומע צו מיין ציווי וואס ער האט נישט קיין הכרח ער איז נישט געצווינגען אויף דעם, פארוואס זאל מען זאגן אז מיט שכל זאל זיין אזא זאך אז די אז אז איך זאל זאגן אז ס'איז כאילו אז אלף האט צוגעשטעלט דא די מעשה וואס בייז האט געטון. קען זיין די תוצאה איז גענוג, אבער נישט איך זאל ממש גיין מייחס זיין די מעשה צו אים. ס'קען זיין אז מכח הסברה ווען איך וואלט געמאכט א קאנטרעקט, א חוזה, א חוזה, א קאנטרעקט צווישן א קנין, צווישן די משלח און די שליח, אפשר באופן זה וואלט עס געהאלפן מסברה. אבער אין תורה זעט מען זיך מיט סתם א מינוי בעלמא, איך זאג פאר יענעם זאל טון א זאך, אין דעם איז שוין חל די שליחות. איז אלא מאי, וואס איז טאקע מחולל, אנדערע ווערטער, וואס טאקע שאפט די גרויסע נס פון שליחות? תירוץ איז, ס'א חידוש אין פסוק. איז איך מיין נישט ארויסצוברענגען אז ס'א חידוש אין פסוק אז ס'א גזירת הכתוב. נאר כ'וויל ארויסברענגען איז, ס'איז נישט קיין נעטשרעל, נעטשרעל, טבעי'דיגע זאך שליחות. ס'איז א א נייע קאנסטראקשען, מ'זאגט א קאנסטרוקציע אזוי ווי מ'זאגט, ס'איז א נייע יצירה משפטית פון די תורה. ס'איז א נייע יצירה משפטית פון די תורה, די תורה גיבט א נייע מין וועג אין משפט און מצוות אז דאס איז גענוג פאר אים אויכעט, אבער ס'איז א נייע יצירה משפטית, ממילא זאגט די פני יהושע, די יצירה האט תורה קיינמאל נישט מחדש געווען, נאר ביי משפטים און מצוות, און נישט ביי איסורים, און ממילא מיין איך אז מיט דעם איז תלוי די מחלוקת צו ביי שליחות לדבר עבירה איז בטל די שליחות צו נישט, לויט די הסבר פון די חתם סופר אז די סיבה וואס אין שליח לדבר עבירה איז ווייל די אחריות אויף עונש ליגט נאר אויף דער וואס איז עובר געווען די עבירה, די אחריות אויף די עקט, אבער ס'ליגט נישט אויף דער וכי זה חוטא וזה מתחייב, נאר דער וואס טוט אליינס די חטא, ממילא קען אבער זיין אבער די עצם שליחות בהחלט קען נאך אלץ זיין תקף, ס'קען נאך אלץ האבן א תוקף, ממילא קען זיין טאקע ווי די ערשטע תירוץ פון תוס', אז אפילו די מעשה אפילו אין שליח לדבר עבירה און קיין עונש טאקע וועט נישט באקומען דער משלח ווייל וכי זה חוטא וזה מתחייב אבער די מעשה השליחות האט נאך אלץ א תקיפות ס'איז נאך האט נאך אלץ א תוקף ווי די הסבר וואס איז פריער געשמועסט פון ר' שמעון שקאפ מה שאין כן לויט די סמ"ע אז דער משלח טענה'ט אז ער האט נישט געטראכט בכלל אז זיין מינוי פון די שליחות בכלל איז סיריעס בכלל האט א תוקף קומט אויס איז באמת נישט דא קיין שליחות בכלל ממילא און אדער לויט פני יהושע אז ס'איז בכלל נישט נתחדש געווארן די דין פון שליח לדבר עבירה.